בעזר השם ראש השנה דף ה', מיר הייבן אן דריי שורות פון אויבן, ותנא קמא ור' שמעון. איז ערשט פאדערט זיך צו מאכן א קליינע סיכום אויף די גמרא אין דף ד' עמוד ב'. מיר האבן געזען אז ס'איז דא פינף שיטות פונקט ווען איז מען עובר אויף בל תאחר. דער תנא קמא האט געלערנט אז ווען ס'גייט דורך דריי רגלים, נישט משנה אין וועלכע סדר, איז מען עובר. ר' שמעון האט געלערנט דווקא דריי רגלים כסדרן, און ס'קען אמאל אויסקומען מער ווי דריי, ווייל מען קען נאר עובר זיין אויב ס'איז אריבער געגאנגען נאך זיין נדר א פסח און נאך דעם שבועות נאך דעם סוכות, נאכדעם האבן מיר געהאט די שיטה פון ר' מאיר אז איין רגל כיוון שעבר רגל אחד עובר בבל תאחר, ר' אליעזר בן יעקב האט געלערנט ווען ס'איז אריבער געגאנגען צוויי רגלים, און ר' אלעזר בר' שמעון האט געלערנט אז ס'איז אלעס תלוי אין סוכות אז ס'גייט אריבער חג הסוכות איז מען עובר. מיר האבן געהאט אז תנא קמא און רבי שמעון האבן געלערנט דאס אז מ'איז עובר ביי דריי רגלים אדער דריי רגלים כסדרן, פון די פסוק וואס עס שטייט ביי ראיה אז מען דארף קומען עולה רגל זיין ימים טובים, שטייט דארטן איבריג בחג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות, שטייט ולא יראה את פני ה' ריקם, לערנט מען פון דעם ריקם אז אויב מען איז געקומען. ס'איז אדורך געגאנגען דריי רגלים און מען האט נישט געברענגט די נדרים און נדבות איז מען עובר אויף בל תאחר, און רבי שמעון האט געלערנט פון די זעלבע פסוק האט ער געהאט א ראיה אז ס'דארף זיין אויף א סדר כסדרן, שפעטער האט מען געהאט ר' מאיר מיט רבי אליעזר בן יעקב זיי האבן געלערנט פון אנדערע פסוקים אז ס'איז איינער אדער צוויי רגלים אדער פון ובאת שמה והבאתם שמה אדער פון אלה תעשו לה' במועדיכם, פון אנדערע פסוקים האבן זיי עס געלערנט. מיר האבן אויך געהאט ר' אלעזר ברבי שמעון וואס ער בעיקרון לערנט פון די פסוק פון די תנא קמא מיט רבי שמעון, דאס מיינט פון בחג המצות אבער נישט פון אלע דריי נאר פון די בחג הסוכות איז איבעריג לערנט ער אז סוכות איז קובע. איז די גמרא האט גערעדט סוף ד' עמוד ב' אז וואס טוען ר' מאיר מיט ר' אליעזר בן יעקב מיט די פסוק בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, די דינים פון בל תאחר לערנען זיי דאך פון א אנדערע פסוק איז די פסוק איבעריג, האט די גמרא געזאגט זיי נוצן עס צו אויסלערנען אז די קרבנות פון שבועות, די שלמי חגיגה מיט די עולת ראי', דאס קען מען משלים זיין נאך אפאר טעג, ס'איז דא א גאנצע וואך וואס מ'קען ברענגען די קרבנות, בדומה צו חג המצות, און מ'לערנט עס פון די פסוק וואס חג השבועות איז הוקש צו חג המצות. איז יעצט גייט די גמרא פרעגן, תנא קמא מיט רבי שמעון לערנען דאך די פסוק חג המצות חג השבועות ובחג הסוכות צו לערנען הלכות בל תאחר, איז ווי ווייסן זיי די הלכה פון תשלומים? איז די גמרא אינעווייניג ותנא קמא ורבי שמעון, תשלומין לעצרת מנא להו, ווי ווייסן זיי אז מען קען ברענגען די קרבנות פון שבועות טעג נאכדעם, זיי נוצן דאך די פסוק אויף די ענין פון בל תאחר. איז רש"י איז מעורר, וואס איז מיט ר' אלעזר בן ר' שמעון? ער האט דאך אויך גענוצט בחג המצות וחג השבועות וחג הסוכות ער נוצט דאך די פסוק צו הלכות בל תאחר, און פשטות וואלט ער אויך געדארפט האבן א נייע לימוד אויף הלכות תשלומין, איז רש"י זאגט אז ר' אלעזר בר' שמעון דארף נישט קיין נייע פסוק, ווייל ס'איז זייער מדויק, ער האט געלערנט זיין לימוד פון הלכות בל תאחר נאר פון די ווערטער חג הסוכות, אז חג הסוכות איז איז גאר שטארק מיותר, און צוליב דעם קען מען לערנען אז חג הסוכות איז קובע. די ווערטער שבועות מיט מצות, חג המצות חג השבועות, לויט רבי אלעזר ברבי שמעון איז בכלל נישט גע'דרש'נט געווארן, איז געוואלדיג, ער וועט נוצן אז שבועות איז הוקש לפסח, אז אזוי ווי פסח האט תשלומים כל שבעה, שבועות האט כל שבעה, און די ווארט סוכות וועט קומען לערנען דעם דין פון בל תאחר. אבער רבי שמעון מיט די תנא קמא וואס זיי האבן גענוצט אלע דריי ווערטער, זיי האבן גענוצט חג המצות, חג השבועות ובחג הסוכות צו לערנען הלכות בל תאחר, בלייבט איר נישט איבער קיין פסוק אויף תשלומין, פון וואו ווייסן זיי אז די קרבנות פון שבועות, די עולת ראיה מיט שלמי חגיגה קען מען משלים זיין. זאגט די גמרא, נפקא להו מדתני רבא בר שמואל, זיי לערנען עס פון אז רבא בר שמואל האט געהאט א ברייתא, און פון יענע ברייתא קען מען לערנען די דין אז די קרבנות פון שבועות האבן תשלומין כל שבעה. דתני רבא בר שמואל, אמרה תורה מנה ימים וקדש חודש, דאס גייט ארויף אויף יעדע ראש חודש אז ס'דא א הלכה מ'דארף ציילן גאנצע טעג און נאכדעם קען מען מקדש זיין די ראש חודש מיט קרבנות די מוספים, פארוואס דארף מען ציילן גאנצע טעג, איז די גמרא דרשנ'ט דאס אין מסכת מגילה דף ה' פון א פסוק, ס'איז כעקרון וואלט געדארפט זיין ראש חודש אפילו אין א האלבע טאג ערגעץ וואו אינמיטן א טאג, ווייל ראש חודש איז מען דאך קובע ווען די לבנה באנייט זיך, ווען ס'איז דא א נייע מולד, א נייע לבנה, דאס פאסירט יעדע נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן טאג, מיט מיט תשצ"ג חלקים, בכל אופן בערך נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן טאג, איז אזוי לאנג וואלט געדארפט זיין יעדע חודש נײַן און צוואַנציק מיט א האלבן טאג און נאכדעם קומט ראש חודש. אבער עס איז דא א פסוק פון עד חודש ימים, רש"י ברענגט דאס דא, בהעלותך, און די פסוק האט מקשר געווען די ווארט ימים צו די ווארט חודש, לערנען מיר פון דעם, ימים אתה מחשב לחדשים, ואי אתה מחשב שעות לחדשים, ס'ווערט נישט קיין ראש חודש ווען מ'איז מצרף שעות איינע נאך די צווייטע, א ראש חודש קען נאר ווערן מיט א מנין מסוים פון טעג, זאגן אונז אז ס'וועט אריבער גיין כך וכך טעג קען ווערן שפעטער א ראש חודש, פארדעם טאקע מאכט מען אמאל ניין און צוואנציג טעג א חודש און נאכדעם ראש חודש, אמאל איז דרייסיג און נאכדעם ראש חודש, די סיבה פון דעם איז וויבאלד אז מען קען נישט מאכן האלבע טעג, ראש חודש קען מען נאר מקדש זיין נאכדעם וואס מען האט געציילט גאנצע טעג, אזוי לערנט מען פון דעם פסוק. איז די ברייתא פון רבא בר שמואל שטעלט צו שבועות צו ראש חודש, אזוי ווי ביי ראש חודש איז נאר נאכדעם וואס ס'איז דא גאנצע טעג איז מען מקדש דעם חודש, האט מען געטראפן אין נאך א פלאץ אזוי, מנה ימים וקדש עצרת, ווען ס'קומט שבועות און מ'איז מקדש שבועות מיט זיינע קרבנות, חגיגה מיט עולת ראיה מיט אלע קרבנות, איז קומט עס אויך נאכדעם וואס מען האט געציילט טעג, מען האט געציילט ניין און פערציג טעג די ימי הספירה טאקע, און נאכדעם קומט שבועות, קען מען לערנען א דין פון ראש חודש צו שבועות, מה חודש למנוייו, וואס ס'טייטש אז ווי לאנג איז הייליג די ראש חודש, א טאג, זאגט די גמרא פארוואס איז ראש חודש א טאג, ווייל וויפיל און וואס האט מען וואס האט צוגעברענגט צו די ראש חודש אז ס'איז דורכגעגאנגען כך וכך ימים, צוליב דעם אז די צייט וואס האט צוגעברענגט צו דעם איז געווען געציילט מיט טעג, איז די זעלבע זאך די טאג וואס איז קדוש אליין, זיין צייט וואס ער איז הייליג איז א גאנצן טאג, ווען קען מען מקריב זיין די קרבנות א גאנצן טאג, דאס מיינט אז די צייט וואס איז הייליג איז דומה צו די צייט וואס מיט דעם האט מען געציילט. דאס מיינט, אויב מ'וואלט קובע געווען אז ראש חודש קומט נאך א מספר מסוים פון שעות, לאמיר זאגן ס'גייט דורך דארטן אפאר טויזנט שעה, דעמאלס קומט ראש חודש. וואלט ראש חודש געקענט זיין הייליג אויף א שעה, און מ'וואלט געדארפט מקריב זיין די קרבנות אין דעם שעה, אבער מיר זעען אז נישט. מיר זעען אז מ'קען נישט מחשב זיין שעות לחודשים, מ'דארף מחשב זיין ימים און נאכדעם קומט ראש חודש. איז ראש חודש אליין אויך א טאג. אף עצרת למינוייו. טענה'ט די גמרא, שבועות ציילט מען מיט וואכן, ווייל די תורה זאגט שבע שבתות תמימות תהיינה, באלד גייט די גמרא רעדן וועגן די טעג, אבער עס איז זיכער דא א מצוה צו ציילן די וואכן, איז די וואכן, עס גייט דורך זיבן, זיבן וואס? זיבן וואכן, ווערט א צייט וואס איז קדוש. ווי לאנג איז א צייט וואס איז קדוש? בדומה צו מיט וואס מען האט אים געציילט, מען האט אים געציילט מיט וואכן, איז די צייט וואס איז הייליג איז עכט א גאנצע וואך. מיינט די גמרא צו זאגן האב איך א ראיה אז די קרבנות פון שבועות, על כל פנים די עולת ראיה און די שלמי חגיגה, קען מען משלים זיין א גאנצע וואך. פארוואס? ווייל די גאנצע וואך איז דער צייט וואס איז קדוש אז מען קען ברענגען די קרבנות. מפרשים רעדן אז לויט דעם וואלט געדארפט אויסקומען אז די מוספים פון שבועות וואלט אויך געדארפט זיין א גאנצע וואך, ווייל וואס איז משנה וועלכע קרבנות. אבער לענינינו, איך האב שוין א מקור אז עולת ראיה מיט שלמי חגיגה קען מען ברענגען תשלומים שבעה בשבועות. פרעגט די גמרא, אימא עצרת חד יומא, די גמרא פרעגט, דו האסט אנגענומען אז מען ציילט שבועות צו וואכן, איז שבועות אויך א גאנצע וואך קען מען ברענגען די קרבנות, אבער מען ציילט דאך נישט נאר וואכן, מען ציילט דאך טעג, רש"י ברענגט דכתיב תספרו חמישים יום, איז אז מען ציילט צו צוקומען צו שבועות האט מען געציילט מיט טעג, דארף שבועות אליין אויך זיין נאר איין טאג. אמר רבא האט רבא גענטפערט אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן, מען ציילט עפעס נאר די טעג און נישט די וואכן, והאמר מר, מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי, ס'איז דא עקסטערע מצוה צו ציילן די טעג און עקסטערע מצוה צו ציילן די וואכן, די מפרשים רעדן דורך אז ס'וואלט געווען א מקום לומר טאקע צו מאכן אפילו צוויי ברכות, אבער בכל אופן אנדערע לערנען אז ס'איז איין מצוה, אבער ס'איז זיכער דא א מצוה צו ציילן די וואכן, טענה'ט די גמרא, רעכנט זיך דאך אויס אז מען ציילט דאס צו די וואכן, איז דארף טאקע עצרת זיין א גאנצע וואך? ועוד זאגט די גמרא חג שבועות כתיב, מען זעט אז די נאמען פון די יום טוב הייסט שבועות, דאס מיינט אז ס'ווערט געציילט צו וואכן, דו זעסט דאך אז דאס איז זיין נאמען, זיין נאמען איז, ווען דאס איז געענדיגט די אלע וואכן פון ציילן איז די יום טוב הייסט וואכן, די יום טוב הייסט שבועות. איז די אמת איז אז די ראשונים רעדן אויס אז טאקע דאס איז משלים די פריערדיגע זאך, די גמרא זאגט, רבא ענפערט, ערשטנס, מען ציילט טעג און מען ציילט וואכן, און אז דו וועסט מיר פרעגן אז עצרת זאל זיין נאר איין טאג, ווייל אז מען ציילט אזוי און מען ציילט אזוי איז אפשר עצרת זאל זיין נאר איין טאג, ווייל תפסת מרובה לא תפסת, אויף דעם ווייז איך דיר אז די נאמען פון דעם יום טוב איז שבועות, צו ווייזן אז די עיקר ציילן איז טאקע די וואכן, און אויב דאס איז די עיקר ציילן, פאסט אז די צייט וואס איז קדוש זאל זיין א גאנצע וואך. שוין, מיט דעם האבן מיר געענדיגט די חלק פון די סוגיא, אז מיר לערנען לויט די תנא קמא מיט ר' שמעון, אז די קרבנות פון שבועות אדער סיום שבע חגיגה האט תשלומים כל שבעה. יעצט גייט די גמרא אריין אין א פרט, עס איז דערמאנט געווארן אין דף ד' עמוד א' אונטן, די לעצטע ווארט, אז אסאך קרבנות איז דא די איסור פון בל תאחר, חטאות, ואשמות, איז איינע פון די זאכן איז געשטאנען אין קרבן פסח, אז ביי פסח אז מען איז דאס מאחר צו ברענגען איז מען עובר בל תאחר, אויף דעם פרעגט יעצט די גמרא, ופסח בר מיקרב ברגלים הוא, פסח קען מען עס גאר ברענגען ברגלים וואס דו זאגסט אז עס איז אריבערגעגאנגען דריי רגלים, דעמאלטס איז מען עובר בל תאחר, פסח קען מען נישט ברענגען ווען מען וויל, און עס הייסט אז ער האט עס נישט געברענגט פסח און שבועות און סוכות יעצט איז ער עובר, די גמרא פרעגט פסח זימנא קביעא ליה, עס איז דא א צייט קבוע דווקא ערב פסח נאך חצות, דווקא דעמאלטס דארף מען עס מקריב זיין, און די גמרא איז ממשיך אי אקרביה אקרביה ואי לא אקרביה אידחי ליה, געענדיגט, אויב מען האט עס נישט געברענגט ערב פסח נאך חצות, איז עס אינגאנצן דחוי, מען קען עס קיינמאל נישט ברענגען בתור קרבן פסח, די קומענדיגע יאר קען מען עס אויך נישט ברענגען, ווייל ס'דארף דאך זיין בן שנה, ס'הייסט פאר ס'ווערט די צווייטע, פאר ס'גייט אריבער א יאר פון ווען ס'איז געבארן געווארן, איז געענדיגט, ס'איז שוין נפסד פון עס מקריב זיין אויף קרבן פסח, איז וואס פאסט צו זאגן אז ס'איז דא דריי רגלים ביי קרבן פסח? ענטפערט די גמרא אמר רב חסדא פסח כדי נסבה, אין הכי נמי, מען האט עס געזאגט בטעות, אדער ס'איז טאקע איבעריג, עס שטייט בכור מעשר האט מען שוין געזאגט פסח, ביי פסח דארף מען עס אויך זען צו ברענגען, אבער קיין בל תאחר פון דריי רגלים איז טאקע נישט דא, איז ווען וועט יא זיין בל תאחר אויף קרבן פסח? איז דער תוס' ברענגט דא דיבור המתחיל ואי לא אקרביה א קליינע תוס' והרי מיד עובר עליו, אז אין הכי נמי, פסח איז דא עפעס א בל תאחר, אבער דער בל תאחר איז תיכף ומיד ווען ער האט עס נישט מקריב געווען, עס איז אריבער געגאנגען ערב פסח נאך חצות, האט ער פארשפעטיגט, איז ער עובר בל תאחר. אנדערע דינגען זיך, אנדערע ווילן לערנען, אחרונים זיי זאגן אז אז פשט איז אז ס'פאסט נישט קיין בל תאחר, נישט אז מ'איז גלייך עובר בל תאחר, נאר פסח איז טאקע נישט שייך בל תאחר, ווייל בל תאחר איז פשט איז אז מ'קען עס נאך מקריב זיין אבער דו ביסט שפעט, אז מ'קען עס נישט מקריב זיין דאס הייסט נישט שפעט, דאס הייסט אז ס'איז נישט שייך, דאס איז נפסד געווארן, כך או כך, קרבן פסח האט זיכער נישט קיין דריי רגלים, איז טאקע פסח כדי נסבה. רב ששת אמר, רב ששת זאגט, ער האלט ער דינגט זיך נישט מיט דין מיט רב חסדא, עס הייסט וואס די דין פון קרבן פסח אליין איז, אפשר ווי תוס' אז עס איז נישט דא בל תאחר בכלל, אפשר ווי די אנדערע וואס לערנען אז עס הייסט אפשר ווי תוס' אז עס איז דא בל תאחר גלייך, אדער ווי מען האט געלערנט אז אפשר בל תאחר איז נישט דא בכלל, אבער דריי רגלים איז טאקע נישט דא פסח פונקט ווי רב חסדא האט געזאגט, אבער די ווארט דארפן מיר נישט זאגן אז עס איז איבעריג, רב ששת אמר מאי פסח שלמי פסח, מיר קענען זאגן מען רעדט דא א שלמים וואס קומט צוליב א פסח, עס מיינט אויב מען האט נישט מקריב געווען א קרבן פסח איז עס באמת נישט נפטר אז מען דארף עס הרג'נען צו וואס, נאר אויב מען האט עס נישט מקריב געווען ווערט עס א שלמים, לאמיר זאגן עס איז פארלוירן געווארן און מען האט גענוצט א אנדערע, די הלכה שטייט אין מסכת פסחים אז עס ווערט א שלמים, איז ווען עס שטייט אין די ברייתא פסח מיינען מיר אז דער שלמים וואס איז געקומען מחמת א פסח, ער איז געווארן א שלמים דער פסח. ווייל ווייל משום מה האב איך אים נישט מקריב געווען איז יעצט וואס ער גייט אריבער דריי רגלים מדארף דעם בל תאחר פרעגט די גמרא אי הכי היינו שלמים איז דאך אזא שלמים וואס דער דער האט אויך שוין געשטאנען דארטן שלמים זאגט די גמרא תנא שלמים הבאים מחמת פסח ותנא שלמים הבאים מחמת עצמן די ברייתא האט געוואלט אויסרעדן ביידע סארטן שלמים וואס סלקא דעתך אמינא הואיל ומחמת פסח קאתו ס'וואלט געווען א הווה אמינא און וויבאלד דער שלמים באמת אמאל איז ער געווען א פסח אין זיין פריערדיגע מצב און ער איז געווארן פון א פסח צו א שלמים וואלט געווען א הוה אמינא, מיר גייען אריבער ה' עמוד ב', אז כפסח דמו, אז ס'האט די הלכות פון א קרבן פסח, איז רש"י זאגט וברגל ראשון יעבור עליהם, ס'איז משמע אזוי ווי תוספות, אז אזוי ווי ביי קרבן פסח איז מען גלייך עובר, איז דא אויך אז דאס איז געווארן א שלמים, דארפסט עס ברענגען גלייך, גלייך וועט מיינען די ערשטע רגל, דאס מיינט די חג פון פסח, אז דו האסט עס נישט געברענגט בחג הפסח זאלסטו גלייך עובר זיין, אזוי ווי פסח האט א צייט און גלייך איז מען עובר. איז אויב מ'וועט לערנען ווי די אנדערע אז פסח האט בכלל נישט קיין בל תאחר, מיינט די גמרא דא צו זאגן וואלט איך געמיינט אז ביי שלמים הבאים מחמת פסח קען נישט זיין מער חמור ווי זיין אב פון וועמען ער קומט, איז אזוי ווי דער פסח האט נישט קיין דיני בל תאחר, וואלט איך געמיינט אז דער שלמים האט אויך נישט, קא משמע לן אז ס'האט דריי רגלים בל תאחר, דער שלמים איז א פשוט'ער שלמים, און ס'האט נישט די חריגה וואס א קרבן פסח האט. זאגט די גמרא ווייטער, מנא הני מילי, יעצט גייט די גמרא אויף צוריק, אז ס'איז געשטאנען אין די ברייתא אין דף ד', סוף עמוד א', אנהויב עמוד ב', א גאנצע רשימה פון זאכן וואס ביי די סארטן קרבנות איז מען עובר בל תאחר,

שטייט קלאר אז ביי א קרבן וואס קומט צוליב א נדר, ער האט געזאגט הרי עלי שפעטער האט ער אויסגעקליבן דעם קרבן, איז מען עובר בל תאחר. אין לי אלא נדר, נדבה מנין, דאס מיינט אז איינער האט געזאגט אויף א קרבן פארדעם וואס ער האט נישט געזאגט לכתחילה הרי עלי נאר ער האט גלייך צוגעגאנגען צו א קרבן, ער האט געזאגט הרי זו שלמים אדער וואס, איז נדבה מנין, לערן מיר ארויס, שטייט דאך נישט אין די פסוק נדבה, שטייט נאר כי תדור נדר, לערן מיר ארויס אין אנדערע פסוק נאמר כאן נדר, ונאמר להלן אין א אנדערע פסוק, באמת איז דאס א פסוק פריער, שטייט אין פרשת צו, ואם נדר או נדבה זבח קרבנו, לערנען מיר מה להלן נדבה עמו, די תורה האט צוגעשטעלט אז נדבה האט די הלכות פון א נדר, אף כאן לגבי בל תאחר נדבה עמו, נדבה האט די זעלבע הלכות ווי א נדר, אז עס איז אויך דא אין הלכות בל תאחר אז נאכדעם וואס מען האט געזאגט הרי זו שלמים דארף מען אים ברענגען פאר דריי רגלים.

איז מיוחד אז ס'הייסט לה' אלוקיך, ווייל א קרבן איז א חלק, אמאל גייט א חלק פאר די בעלים, און אסאך מאל גייט א גרויסע חלק פאר די כהנים, הייסט עס נישט אינגאנצן לה' אלוקיך, אבער א זאך וואס מ'איז מקדיש לבדק הבית איז הקדש נעמט די גאנצע זאך, נישטא אזא זאך אז די כהן נעמט א חלק, פארדעם לערנט מען ארויס פון לה' אלוקיך אז א זאך וואס איז מיוחד לה' אלוקיך מיינט אלע סארטן אופנים פון מקדיש זיין פאר בדק הבית וואס איז כולל דמים ערכין חרמים מיט הקדשות. ווייטער שטייט אין פסוק לא תאחר לשלמו ס'וואלט געקענט שטיין לשלם לשלמו איז משמע עפעס צו ממעט זיין דאס איז דא בל תאחר עפעס א צווייטע זאך נישט הוא ולא חילופיו דאס מיינט אז אמאל ווען ס'קומט א קרבן במקום די קרבן וואס דו האסט מנדב געווען מ'וועט באלד זען ווי ס'איז שייך אבער יענע קרבן וועט נישט זיין קיין בל תאחר ווייטער שטייט אין פסוק כי דרוש ידרשנו, כי דרוש ידרשנו איז א לשון וואס מען פאדערט עס פון דיר, רש י זאגט שהן נדרשין ממך, ס'איז א חובה עס צו ברענגען, איז אלו חטאות ואשמות, ווייל דאס איז א עקסטערע חובה צוליב עבירות, ס'איז נישט א נדר ונדבה, נאר ס'איז ער מוז עס ברענגען ווייל ער האט געטון א חטא, אויף דעם איז אויך דא בל תאחר, און ס'גייט אויך ארויף אויף עולות ושלמים וואס קומען אין חובה, למשל עולות ראיה מיט שלמי חגיגה, וואס אויב אויב ער האט עס נישט געברענגט אין די ריכטיגע צייט און עס איז אריבער געגאנגען די רגלים דעמאלטס ברענגט מען אז איז מען עובר בל תאחר ווייטער שטייט השם אלקיך נאכאמאל עס איז שוין געשטאנען פריער כי תדור נדר להשם אלקיך לערנט מען פון דעם אלו צדקות ומעשרות ובכור איז רש י זאגט אז וויבאלד עס איז איבעריג די ווארט השם אלקיך אוודאי די נדר איז געווען השם אלקיך אזוי ווי שטייט אנהויב פסוק לערנט מען אז עס גייט ארויף אויף צדקות ומעשרות וואס דארטן שטייט השם אלקיך ביי צדקה שטייט ולך תהיה צדקה לפני ה' אלקיך, ביי מעשר שטייט ואכלת לפני ה' אלקיך מעשר דגנך, איז עס גייט ארויף אויף אזעלכע זאכן וואס עס רופט זיך אן ה' אלקיך, ביי בכור איז אויך דא אזא פסוק, רש י ברענגט עס נישט, איז די אלע דריי זאכן לערנט מען ארויס פון דעם מיותר וואס שטייט ה' אלקיך, ס'איז בכור לערנט זיך פון מעשר. ווייטער שטייט אין די פסוק מעמך, כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך מעמך, דער מעמך קומט דא צו זאגן זה לקט שכחה ופאה, איז ער ברענגט דא, רש י ברענגט אז עס רופט זיך אן עמך שהן חלקו של עני, דכתיב ביה את העני עמך, וויבאלד ביי די עני שטייט את העני עמך, און ווען די תורה זאגט לקט שכחה ופאה מיינט די תורה, ווען די תורה זאגט מעמך מיינט די תורה דיר צו זאגן אז. אזא סארט זאך וואס דו דארפסט געבן פאר דעם עני, דער זאך דארטן איז דא אויך דא בל תאחר, דו גיסט עס נישט פאר די עני, מיר האבן שוין געזען אין דף ד' עמוד ב' אז ס'רעדט זיך אז ער האט גענומען בהיתר, און ער האט עס געוואלט געבן פאר עניים, איז דארף ער זען ער זאל עס גיבן פאר זיי גיכערהייט, נישט ער זאל נישט ווארטן. דער פסוק פירט אויס והיה בך חטא, דאס איז די לעצטע ווארט. איז די בך איז עפעס א מיעוט אזא, בך לערנט מען, דו האסט א חטא, דער מענטש איז עובר אויף א לאו, ולא בקרבנך חטא, ס'הייסט דער קרבן ווערט נישט פסול אז מ'ברענגט עס צו שפעט, אבער דער מענטש האט עובר געווען אויף א עבירה. איז יעצט גייט די, דאס איז געווען די ברייתא, די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די דינים פון די ברייתא, א חלק פון די דינים. איז פאר מען גייט צו דעם איבערזאגן א ווארט פון די אמרי אמת, מען זעט דארט די גמרא והיה בך חטא איז א מיעוט בך און לא בקרבנך, האט די אמרי אמת געזאגט ס'איז דא א פסוק וואס עס שטייט אז מען דארף צאלן א ארבעטער די זעלבע טאג שלא יעשוק שכר שכיר, פסוק ברענגט דארטן ביומו תתן שכרו, סוף די פסוק שטייט ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא, אמאל די ארימאן, דער פועל וואס האט געארבעט און דו צאלסט אים נישט, איז ער וועט ער וועט אויסשרייען און וויינען צו די אייבערשטער, און דאס איז א געוואלדיגע חטא כלפי דער וואס האט אים געדונגען ער זאל ארבעטן פאר אים. זאגט ער, וואס איז טייטש אז עס שטייט דארטן אויך והיה בך חטא, וועמען קומט דאס צו ממעט זיין? זאגט די אמרי אמת זייער געשמאק, עס וואלט געווען א מקום לומר אז דער עני באקומט אויך א חטא, פארוואס? ווייל ער איז א מוסר דינא לשמים, ער האט כאילו גע'מסר'ט, ער האט געמאכט אז מען זאל מעניש זיין דעם דער וואס האט אים געדונגען. און מען זעט אין די גמרא אז עס איז נישט קיין כדאי אז רשעים זאלן באקומען א עונש צוליב צדיקים, צדיקים זאלן נישט בעטן צו מעניש זיין מענטשן, דא וואלט אויך געווען א מקום לומר אז דער עני ער האט אויך א חטא, דאס איז טייטש והיה בך חטא, דער וואס האט אים נישט געצאלט האט א חטא, דער עני ער האט נישט קיין חטא, ווייל ער האט עס ארויסגעשריגן מחמת דוחקו, צוליב א וויינעריי, ער האט געשריגן צו די אייבערשטער, איז ער האט נישט דער חטא, בך ולא בעני. זאגט די גמרא, אמר מר, איינע פון די דינים וואס מיר האבן יעצט געהאט איז לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו, פרעגט די גמרא, חילופי מאי, איז עפעס א קרבן וואס קומט מחמת א אנדערע קרבן, נישט דא קיין בל תאחר, וועגן וואס רעדט מען, אי חילופי עולה ושלמים, וואס מיינט דאס, איז רש"י זאגט, לאמיר זאגן ס'איז א, ער האט פארלוירן זיין עולה, זיין שלמים, מ'האט מפריש געווען א צווייטע, שפעטער האט ער געטראפן די ערשטע, האט ער געמאכט, האט ער גענוצט די ערשטע, זיין ארגינעלע, און ער האט זיך מתכפר געווען מיט דעם, יעצט איז אים געבליבן א צווייטע, ער האט עס מנדב געווען, ער האט עס מקדיש געווען, אבער ער דארף עס שוין נישט האבן. אויב מען רעדט וועגן דעם, פרעגט זיך די שאלה מקרב קרבי, מען קען דאך עס מקריב זיין יעצט, עס איז דאך א נדר, גיי און זיי מקריב נאך א עולה, נאך א שלמים, עס האט נישט קיין שום סיבה צו זיין אנדערש ווי א אנדערע קרבן, פארוואס זאל עס זיין נתמעט, אז עס זאל נישט זיין קיין בל תאחר, אויב ס'איז דא א מיעוט, לכאורה איז דאס ווייל דער קרבן איז עפעס אנדערע סארט קרבן, דער קרבן איז נישט א אנדערע סארט קרבן. זאגט די גמרא אי חילופי חטאת, אויב מ'רעדט וועגן א חטאת שנאבדה, און ער האט מכפר געווען, ער האט גענוצט איינס און געבליבן די אנדערע, קען נישט זיין, ווייל די הלכה איז א חטאת שנאבדה, ונתכפרו בעליה, איז שפעטער למיתה אזלא. א איבעריגע חטאת וואס דער חטא וואס צוליב דעם האט מען עס מפריש געווען איז שוין נתכפר געווארן, איז למיתה, ס'א הלכה למשה מסיני, חמש חטאות המתות, ולד חטאת, תמורת חטאת איינע פון זיי איז א חטאת וואס מ'האט מכפר געווען נתכפרו בעליה באחרת, איז אוודאי קען מען נישט רעדן אויף דעם אז ס'איז נישטא קיין בל תאחר און מ'איז בכלל נישט מקריב. אלא מאי חילופיו זאגט די גמרא חילופי תודה. מ'רעדט וועגן חילופי תודה. וואס מיינט חילופי תודה? איז רשי ברענגט אז ס'רעדט זיך אויך ווי פריער, אזוי משמע פון די סתמא פון רשי, אז ס'איז פארלוירן געווארן. און האט מפריש געווען א צווייטע, און האט געטראפן די ערשטע, און יעצט האט ער ביידע לפניו. ס'האט זיך אויסגעמישט די צוויי, דאס איז די ערשטע מיט די צווייטע וואס האט מפריש געווען במקום די ערשטע, און איינע פון זיי איז געשטארבן. באלד וועט מען זען פארוואס מען דארף רעדן אז איינע פון זיי איז געשטארבן. איצטערט דארף מען מקדים זיין, ס'איז דא א הלכה, א תודה ברענגט מען דאך מיט לחם, פֿערציק ברויט ברענגט מען צוזאמען מיט דעם, לך לחמי תודה, אבער מען לערנט פון א פסוק, רשי ברענגט די פסוק על זבח התודה חלות, נאר די ארגינעלע תודה ברענגט מען אויף דעם לחם, קען מען ברענגען מיט דעם לחם, אבער א תודה וואס מען האט מפריש געווען במקום די ארגינעלע תודה, אדער מען וועט באלד זען א תמורת תודה, איז נישטא קיין לחם וואס קומט מיט דעם, און נישט נאר ס'איז נישט דא קיין לחם, נאר מען טאר גארנישט ברענגען לחם, ווייל ס'וועט זיך רעכענען לחם איז חולין וואס דו ברענגסט אריין די עזרה סתם, טאר מען נישט ברענגען. וויל די גמרא דא זאגן, דער צווייטע תודה וואס ער דארף נישט האבן קיין לחם, אז ער האט זיך אויסגעמישט, און איך ווייס נישט ער איז א חילופי תודה צו נישט, אויף אים איז נישט דא קיין בל תאחר, איז די גמרא מער מסביר, דתני רבי חייא תודה שנתערבה בתמורתה, דארטן רעדט מען אז איינער האט געמאכט א תמורה פון א תודה ס'האט זיך אויסגעמישט, ומתה אחת מהן, איז. דער וואס איז איבערגעבליבן, איך ווייס נישט איז ער די תמורה צו ער איז די ארגינעלע, איז חברתה אין לה תקנה, דער וואס איז איבערגעבליבן האט נישט קיין תקנה צו עס מקריב זיין, ווייל היכי ליעביד, וויאזוי זאל מען טון, ליקרבה, מען זאל עס מקריב זיין וליקרב לחם בהדה, דילמא תמורה היא, אפשר דאס איז באמת וואס איז איבערגעבליבן איז דער תמורה, און די תמורה דארף נישט קיין לחם, און כאמור, ס'וועט זיך רעכענען אז דו ברענגסט אריין חולין בעזרה סתם. איז וואס האסטו צו זאגן ליקרבה בלא לחם, דילמא תודה היא, אפשר איז דאס א תודה, און מען קען נישט מקריב זיין דעם תודה אן די לחם, איז האט עס נישט קיין תקנה קען מען עס נישט מקריב זיין, איז די פראבלעם איז נאר אויב מיט עס הייסט אויב מיט עס האט זיך אויסגעמישט און איינער איז געשטארבן, ווייל לאמיר זאגן עס האט זיך אויסגעמישט און איינער איז נישט געשטארבן איז רשי זאגט דא א עצה, מען קען ברענגען פֿערציק חלות און מקריב זיין ביידע קרבנות און זאגן די חלות זענען פאר די תודה, איך ווייס נישט וועלכע איז די אמת'ע תודה אבער איינער דארף דאך האבן חלות און דאס וועט זיין פאר יענע תודה, ס'ווערט נתקדש מיט די אלע הלכות, אבער אויב מתה אחת מען קען זיך נישט מאכן דער פלאן. וויבאלד אז דער לחם אפשר דארף מען אים בכלל נישט ברענגען, איז מען קען נישט ברענגען א אנדערע תודה דאס ארבעט נישט, איז שוין איז בלייב איך דא א האלבע קרבן, מען קען נישט מקריב זיין א האלבע קרבן, איז אין לה תקנה דאס זאגט די ברייתא, יעצט די גמרא דא לענינינו רעדט נישט ביי תמורת תודה וואס האט זיך אויסגעמישט, נאר די גמרא זעט אויס אז מען רעדט וועגן חליפי תודה, אבער די גמרא זאגט אז ס'איז איבער געבליבן איינער און איך קען אים נישט מקריב זיין נישט אן לחם און נישט מיט לחם, קען איך אים נישט מקריב זיין אז איך קען אים נישט מקריב זיין איז נישט דא קיין בל תאחר. פרעגט די גמרא, והא כיוון דלאו בת הקרבה היא, איז קרא למעוטי למה לי? אז מען קען אים נישט מקריב זיין, ווי קען זיין אז ס'זאל זיין א בל תאחר? ס'איז זיכער אז ס'איז נישטא קיין בל תאחר. אוודאי בל תאחר איז נאר אויף איינער וואס דארף ברענגען א קרבן און פארשפעטיגט זיך, דא האט ער זיך נישט פארשפעטיגט. זאגט די גמרא, אמר רב ששת, ס'איז טאקע, מען פאלט אראפ פון די פלאן פון תודה, רב ששת זאגט לעולם למעוטי חילופי עולה ושלמים. מען גייט צוריק ווי פריער, איי, ס'איז פשוט אז דא בל תאחר ווייל ס'איז א כשר'ע קרבן, זאגט די גמרא והכא במאי עסקינן כגון שעברו עליו שני רגלים, אויף דעם ארגינעלע קרבן דעם עולה מיט דעם שלמים איז שוין אריבער צוויי רגלים והומם, שפעטער האט עס באקומען א מום האט מען עס געדארפט מחלל זיין כדי צו קענען ברענגען א א צווייטע וואס האט נישט קיין מום, מען האט אראפגעלייגט די קדושה אויף א אנדערע קרבן על ידי חילול, וחיללו על אחר, און יעצט דער נייע דער דער חילופי עולה ועבר עליו רגל אחד. איז אוודאי איז א פשוט'ער קרבן, ס'איז דא בל תאחר, שאלה איז נאר וויפיל רגלים דארף מען דורכגיין, ס'איז אדורך געגאנגען איין רגל, וואלט געווען א הוה אמינא, סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי, ער זיין קדושה קומט דאך פון די ערשטע, ער האט דאך נישט זיין אייגענע קדושה, דאס איז דאך געקומען על ידי חילול, איז וואלט איך געטראכט כמאן דעברו עליו ג' רגלים דמי. איז דאס אזוי ווי עס איז שוין אריבער געגאנגען דריי ווייל צוויי איז שוין געווען ביי די ארגינעלע קרבן און נאך איינער, קא משמע לן מען זאגט נישט אזוי אז ס'איז דא א נייע קרבן אפילו די קדושה איז בא מחמת א צווייטע קרבן הייבט זיך אן נייע דריי רגלים און דאס איז טאקע א געוואלדיגע חידוש אז ביי עולה שלמים מיט חילופי עולה ושלמים איז דא נייע דריי רגלים און דאס איז וואס מיר לערנען ארויס אין די פסוק לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו אז יעדע קרבן האט זיין אייגענע דריי רגלים די חילופי איז נישט ממשיך די דריי פון פארדעם. זאגט די גמרא ווייטער, ולר' מאיר דאמר כיוון שעבר עליו רגל אחד עובר בבל תאחר. מיר האבן דאך א שיטה פון ר' מאיר, ס'איז דערמאנט געווארן אין די סוגיא וואס מיר האבן געלערנט פריער, אז מען האט עס דערמאנט אן אפשיר, ר' מאיר האלט איין יום טוב איז מען עובר בבל תאחר. לויט ר' מאיר אז ס'גייט אריבער איין רגל איז מען עובר בבל תאחר, מאי איכא למימר, פארוואס דארף מען האבן דעם פסוק פון לא תאחר לשלמו, ס'איז דאך פשוט, אלעמאל איז איין רגל, איז עס נישט נוגע די גאנצע, ס'איז נישט נוגע די גאנצע אוקימתא, הומם וחיללו איז אריבער געגאנגען איין רגל, אלעמאל איין רגל, איז ווען, וואס דארף מען דעם פסוק? זאגט די גמרא, אמר רבא, הכא במאי עסקינן שהומם בתוך הרגל וחיללו, דאס מיינט אז ס'איז געווארן א מום אינמיטן די רגל, עס איז אריבער געגאנגען אפאר טעג, אדער שבועות איז אריבער געגאנגען א חלק, הומם בתוך הרגל, ועבר איז איצטער האט ער עס מחלל געווען, און עס איז אריבער געגאנגען די צווייטע האלבע פון דעם יום טוב אויף דעם נייעם, אויף דעם חילופי עולה, איז ועבר עליו הרגל סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי, איז כמאן דעבר עליה כולי רגל דמי וואלט איך געמיינט ס'איז זיך מצטרף די ערשטע האלבע יום טוב מיט די צווייטע האלבע יום טוב, און ס'רעכנט זיך אז ער האט עובר געווען א בל תאחר. קא משמע לן אז דען אז ס'איז א נייע קרבן הייבט זיך הייבט מען אן רעכענען פון אנהייב, און א האלבע יום טוב איז נישט מצריך איז נישט מחייב בבל תאחר, רש"י, תוספות זאגט אונטער ביי א מעשה שהומם בתוך הרגל ואין בל תאחר אלא בכל הרגל, איז ר' מאיר האלט די זעלבע ווי די פריערדיגע תנאים ס'איז נישט קיין נייע ווארט, נאר לויט די אנדערע קען מען זאגן דעם ווארט בקשר צו איינער צו דריי אז מען רעכנט דעם בל תאחר א נייע דריי ימים טובים, לויט ר' מאיר וואס מען דארף נאר רעכענען איינער זאגן מיר מען הייבט אן רעכענען דער גאנצע דער גאנצע יום טוב ביי די נייע קרבן פון דאס ניי. יעצט גייט די גמרא מסביר זיין די לעצטע לימוד והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, האבן מיר געלערנט פון דא אז די קרבן ווערט נישט נפסל, פרעגט די גמרא והא מהכא נפקא מדאחרים נפקא, דער דין אז א קרבן שעבר זמנו ווערט נישט בטל, ס'איז אויב ס'איז נאר עובר זמנו די לכתחילה'דיגע צייט איז ס'ווערט נישט נפסל מיט דעם, דאס לערנט מען שוין פון א צווייטע לימוד, דתניא אחרים אומרים יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשים ויפסל. א בכור איז אויך דא א מצוה מען דארף עס עסן, דער כהן דארף עס מקריב זיין תוך די ערשטע יאר, לפני ה' אלקיך תאכלנו שנה בשנה שטייט, וואלט איך געמיינט אז אויב עס איז אריבער געגאנגען די יאר ווערט עס אזוי ווי פסולי המוקדשים, ס'ווערט אזוי ווי א מום און ס'ווערט פסול, איז תלמוד לומר, איז לערן איך פון דער פסוק שטייט ואכלת לפני ה' אלקיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך שטייט אין די זעלבע פסוק מעשר בהמה מיט בכור מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתו ס'ווערט נישט פסול פון איין מען רעדט נישט וועגן מעשר בהמה נאר דארט מען רעדט וועגן מעשר דגנך מ'איז מקיש צו מעשר פון דגון אז אויב מ'האט עס איבערגעלאזט פון איין יאר צו דער צווייטער ווערט ער נישט פסול איז די זעלבע זאך אף בכור אינו נפסל משנה לחברתו טענה'ט די גמרא אז לכאורה פון דער לימוד קען מען לערנען אלעמאל, ווייל אזוי ווי א בכור דארפסטו עסן תוך א יאר, די זעלבע זאך דארפסטו מקריב זיין אלע קרבנות תוך א יאר, ווייל א יאר איז דא דריי רגלים, איז לפי דעם דארף מען נישט קיין לימוד פון והיה בך חטא, מען קען עס לערנען פון מקיש בכור למעשר, אז אלעמאל ווען ס'גייט אריבער די צייט ווערט עס נישט פסול, מ'איז נאר עובר, ענטפערט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא, א בכור קומט נישט אויף ריצוי, איז אפשר צוליב דעם ווערט ער נישט פסול אז ס'איז אריבערגעגאנגען א יאר, אבל קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצו, די אנדערע קרבנות, סיי קרבנות חובה פון חטאת ואשם, סיי קרבנות פון נדר און נדבה, עפעס א ריצוי איז דא ביי זיי, אדער א ריצוי וואס ער דארף מכפר זיין אויף א חטא ממש, אדער אז ער ברענגט א דורון פאר די אויבערשטער הייסט עס אויך א ריצוי, מען זעט אין מסכת זבחים אסאך אז ס'הייסט א ריצוי, ס'איז עפעס מכפר, עולה איז מכפר אויף הרהורי הלב, שלמים אויך, סאו ער ברענגט א ריצוי פאר די אויבערשטער מיט דעם וואס ער ברענגט א דורון, א בכור איז סתם קדוש, וואלט איך געמיינט אז קרבנות וואס ס'דארף שאפן א ריצוי, איז אויב ס'איז אריבערגעגאנגען די צייט אפשר איז עס אינגאנצן פסול געווארן, קא משמע לן אונזער פסוק אז אפילו ביי קרבנות וואס קומען נישט לריצוי ווערט דאס נישט פסול בך חטא ולא בקרבנך חטא. פרעגט ווייטער די גמרא ואכתי נאך אלץ, מיר גייען אריבער דף ואו עמוד אלף, מדבן עזאי נפקא. דאס קען מען, ס'איז דא נאך א לימוד אז די קרבן ווערט נישט פסול, דתניא בן עזאי אומר אותו, שטייט לגבי פיגול אז די קרבן ווערט פסול, שטייט לא ירצה. איז פארוואס דארף שטיין דארטן די ווארט אותו כאילו דא איז נישט דא קיין ריצוי אבער אנדערע קרבנות האבן יא א ריצוי מה תלמוד לומר פארוואס דארף דארט שטיין די ווארט אותו זאל קענען שטיין המקריב לא ירצה עס איז א מיעוט צו זאגן לפי שנאמר לא תאחר לשלמו אזוי שטייט אין תורת כהנים איז א ברייתא וואס שטייט דארטן אז שטייט בל תאחר שומע אני אף מאחר נדרו בל ירצה, אפשר איינער וואס איז מאחר נדרו איז אויך לא ירצה קרבן איז אויך פסול אינגאנצן, תלמוד לומר אותו, די ווארט ביי פיגול שטייט א קרבן וואס איז פסול צוליב פיגול, אותו בלא ירצה, ער שאפט נישט קיין ריצוי, ואין מאחר נדרו בלא ירצה, איינער וואס איז סתם מאחר זיין נדר, זיין קרבן איז כשר און ס'שאפט יא א ריצוי, פרעגט זיך די שאלה, בן עזאי האט דאך געלערנט פון די פסוק, דארפן ווייטער נישט אונזער פסוק והיה בך חטא. איז וואס דארף מען האבן דא נאך א פסוק? אלא זאגט די גמרא, לויט בן עזאי וואס ער האט געדרש'נט דער לימוד פון אותו פון פיגול, ער וועט טאקע דארפן לערנען אנדערש ווי די ברייתא, די ברייתא האט געזאגט בך חטא ולא בקרבנך חטא, בן עזאי וועט דארפן לערנען אז בך חטא ולא באשתך חטא, אז טאקע בך קומט צו ממעט זיין א אנדערע זאך, סלקא דעתך אמינא הואיל ואמר רבי יוחנן ואיתימא רבי אלעזר, אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, איז. אויב א מענטש ער קומט געלט מחמת אז ער האט געגזלט דארף ער צאלן געלט און ער האט נישט צו צאלן און ער צאלט נישט עס קומט אויס אז ער אז ער האט נישט ער האט נישט מקיים געווען דינו צו צאלן פאר די גזל רש"י אין זבחים זאגט אז ס'רעדט זיך בממון של גזל תוס' ברענגט עס דא בסוף פרק שני דזבחים פירוש בקונטרס ממון של גזל איז וואלט איך געמיינט זאגט די גמרא איז די פסוק זאגט אז ערשטנס זאגט די גמרא ווי ווייסט מען אז דארטן די ווייב שטארבט שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך אז ס'גייט ארויף אויף די ווייב אז אויב מען צאלט נישט די עניינים פון גזל איז זי קען נענש ווערן די שיטה ברענגט דארטן אז עס איז טאקע נאר אויב זי האט זיך משתתף געווען אין דעם חטא און זי האט אויך א סיבה למות אבער עס איז עפעס דא עקסטערע ענין אז די אשתו מתה אימא זאגט די גמרא בהאי עוון דבל תאחר נמי אשתו מתה, ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז דא אויך איז אין לו מה לשלם, איז אפשר די פסוק פון אם אין לך לשלם גייט אויך ארויף אויף בל תאחר, וואלט איך געמיינט אז אשתו מתה קא משמע לן די פסוק והיה בך חטא אז ניין ביי בל תאחר איז נישט דא די עונש אז אשתו מתה. איז ווי אונז האבן געלערנט יעצט רשי'ס פשט, איז די גאנצע מושג פון אשתו מתה שטייט נאר ביי גזל, ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז ס'האט צו בל תאחר קא משמע לן בך, ניין, ס'האט נישט צו טון מיט די ענין פון נדרים און בל תאחר. אבער תוס' ברענגט אז די גמרא זאגט אין שבת בעוון נדרים מתה אשתו של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך, דאס הייסט אז ס'שטייט בפירוש אז די גאנצע ענין פון אשתו מתה איז דא ביי נדרים אויך, איז ביי נדרים איז דאס דא, אבער ביי בל תאחר איז דאס נישט דא. נו לכאו' איז דאס די זעלבע זאך, בל תאחר זאגט ער ברענגט נישט זיין נדר, און בעוון נדרים מיינט אויך ער איז נישט מקיים זיין נדר. איז תוס' זאגט, בעוון נדרים מיינט ער צאלט נישט בכלל. איז ווען ער צאלט נישט בכלל איז טאקע דא די עונש אז אשתו מתה. אבער אויב ער צאלט, איז דעמאלטס אפילו ער צאלט שפעט איז נישט דא קיין אשתו מתה אפילו איז עובר בל תאחר. מיר ענדיגן מיט א גוטע זאך, איז באוואוסט די מעשה מיט ר' שלום קאמינקע, אז אמאל איז געקומען א מענטש וואס ער איז געווען א שטארקע קמצן א רייכע מענטש, מען האט נישט ער האט זיך אפגערעדט פאר ר' שלום קאמינקע אז זיין ווייב מאכט אים צרות צרורות, ער וויל דער רבי זאל שעלטן די ווייב דארט און זי זאל שטארבן, האט ר' שלום קאמינקע געזאגט איך קען איר נישט שעלטן, ס'איז דא א לאו אין די תורה, איך האב א עצה פאר דיר, שטייט בעוון נדרים מתה אשתו, דא אין די שטאט דארף מען האבן א מקווה, איז זיי מנדב זיי מאך א גרויסע מגבית און דאס הייסט רוף אויס אין שול א גרויסע דאס אז דו גייסט צאלן פאר די מקווה די גאנצע זאך, שפעטער צאל עס נישט. און בעוון נדרים אשתו מתה, די אייבערשטער וועט שוין מאכן, וועט שוין פירן אז זי זאל נפטר ווערן. שוין, עס איז אדורך געגאנגען א צייט, און דער עושר האט עס געטון אזוי ווי עס דארף צו זיין, ער זאגט, נישט דא גארנישט, איך זע נישט גארנישט רוקט זיך, איז איך מיין רעבעצין זי איז געזונט און שטארק, האט ער געזאגט זיכער עס שטייט בעוון נדרים מתה אשתו עס דארף זיין א גדר פון א ווייב דארף זיך פירן ווי עס דארף צו זיין דו קריגסט זיך מיט איר און עס איז צרות דאס הייסט נישט קיין ווייב ביי דיר איז דאס א גוטע זאך עס דארף דאך זיין א עונש איז דא איך האב א עצה דו הייב אן איר מכבד זיין זי זאל האבן א גדר פון א אשתו שפעטער וועט נתקיים ווערן בעוון נדרים מתה אשתו שוין, ער איז אהיים געגאנגען, ער האט אנגעהויבן זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין צו זיין רעבעצן, זי האט זיך אנגעהויבן פירן ווי ס'דארף צו זיין צו איר, ס'איז געווארן דארטן א געוואלדיגע שלום בית, אבער נאכדעם וואס זי איז טאקע קראנק געווארן, איז ער געקומען צו לויפן צו די רבי און געזאגט, ס'איז צרות, איך לעב גוט און פיין און געוואלדיג און שיין און זי איז געווארן קראנק, וואס טוט מען זי זאל נישט שטארבן? האט רבי שלום קאמינקע געזאגט, אה, איך האב א עצה פאר דיר, צאל די געלט פון די מקווה, נישטא קיין ברירה דארפסט צאלן די געלט פון די מקווה, שוין ער האט געצאלט די גאנצע געלט פון די מקווה און זי איז געזונט געווארן, די צאנזער רב ווען ער האט געהערט די מעשה האט ער געזאגט, נאר א חכם ווי רבי שלום קאמינקער האט געקענט מיט איין מעשה מסדר זיין צוויי זאכן, סיי האט מען געדארפט דא האבן געלט פאר א מקווה האט ער עס מסדר געווען און סיי ער האט געמאכט טאקע שלום בית בין איש לאשתו. שוין לאמיר אפשטעלן דא.